אות א', בנוגע די מכות וואס דער אויבערשטער האט געבראכט אויף די מצרים, איז דא א פלוגתא, ווי ס'איז פסח באוואוסט ביי די סדר, רב לעזער אומר כל מכה היתה של ארבע מכות, רבי עקיבא אומר של חמש מכות, וואט דאס איט מיען וואס פאר און פייוו? וואס איז דער תוכן פון די צוויי דעות של ארבע או של חמש? איז מבואר אין כלבו, כלבו וואס איז א ראשון, ווי דאנט איווען נאו הו איט איז, באט הי איז ברינגינג איט בשם בעל המלמד, דעט ווי נאו, דער איז א נעים הו איט איז, אז די פלוגתא איז, עקספלעינינג וואט די פלוגתא איז, רב לעזער האלט,

של ארבע, און דער רבי גיבס א דוגמא אן איטש וואן טו אנדערסטענד עקזעקטלי וואט איט איז, ולדוגמא, מיט דער מכת דם איז געשלאגן געווארן נישט נאר די וואסער, ווי דאס זעט זיך אלס מציאות פון מים, איי קוד סעי דעט מים ביקעים דם, וואט ביקעים דם, עז יו סי איט עז מים, נאר אויך דער אש און רוח און עפר שבמים, די טינגס דעט יו דאנט סי, באט איטס אין דער, דעי אלסא ווער פאנישד און דעי אלסא ווער טורנד אווער טו בלאד.

סא סא רבי עקיבא סעיס דעט איווען די כח היולי דעט פון אים איז אלסא וואס איז פשוט אויסגעטון פון דעם ציור פון די ד' יסודות איז הייער פון די ד' יסודות פראם אים קאמס די ד' יסודות קומט אויס אז יעדער מכה איז געווען של חמש וואט איז חמש? ד' יסודות פון אש רוח מים עפר און אויכעט אין חומר היולי פיין. בעת דער מכוון אין די מכות איז געווען כשמן, וואט איז מכות? מכות מיינס טו היט, צו שלאגן און צוברעכן מצרים, דערפון איז פארשטאנדיג אז דער ענין הנ"ל דאס וואס די מכות האבן דורכגעדרונגען די דברים עמוקים איז, וואט דו ווי לערן פראם איט, וואט העפענס וויט דיס מכה, וואט דו דעי טעיק אין דיס טינג דעט דעי דיד די מכה, האו פאר דיד איט גאו. א' לויט ביידע דעות איז דאס געווען נישט נאר אין דעם גילוי אין דער זאך ווי זי זעט זיך אן, נאר אויך אין דעם העלם אין עצם הדבר. דעט מינס דעט באוט אוו דעם אר עגריאינג דעט די מכה וואס פאר שור אין די פאר טינגס רבי עקיבא איז עדינג אן דעט איט וואס אלסא אין די כח היולי, באט באוט אר עגריאינג דעט נאט אנלי אין וואדער עז וואדער באט אין אל פאר טינגס. ב'. די צוויי דעות הנ"ל, דען דער איז טו דעות. דעט דעי העוו דעי העוו א דיפרענט אפיניען צי דאס איז געווען אויך אין דעם חומר היולי עז רבי עקיבא אדער נאר אין דעם חומר פון די ווי ער האט שוין א ציור פון די ד' יסודות און דער רבי סעיס וויי איז דעט וואטס די מחלוקת פון רבי לעזער רבי עקיבא וויי דאס הי סעי פאר און הי סעיס פייוו איז דאס תלוי אויף וויפיל טומאת מצרים האט דורכגענומען וואס בהתאם לשיעור זה זענען געקומען די מכות צו מבטל זיין די טומאה, עקארדינג האו מאטש די טומאה אין מצרים טאק אווער די טינג, דעטס האו מאטש ווי נידעד, ר' לעזער סעיס אנלי די פאור עלעמענטס, און ר' עקיבא סעיס דעט אלסא אין די כח היולי, וואט וואלט טרענסלעיט היולי אין ענגליש? אקעי, עס די ווען דעי טאלד אס דיס טינגס דעי טאלד אס איטס קאלד די פאטענשעל דעט פראם דעט איז גאנע קאם אוט איים שור דער איז פראבלי א טראנסלעישן אוו דיס ווארד אקעי אות גימל דער ענין הנ"ל אז טומאת מצרים האט דערגרייכט דעם עצם פון מציאות הדברים און די אויבן געבראכטע פלוגתא אין דעם שפיגלט זיך אפ ווי אלע עניני אגדה ופנימיות התורה אויך אין נגלה דתורה ביז אין הלכה

חמץ איז א ענין דעט שאוס בעפאר יו גאו אוט אוו מצרים געט ריד אוו די חמץ, חמץ איז א ענין אוו שאוס אוו די דאו איז רייזינג און די גאוה און אלל דיס טינגס וואס חמץ איז, אקעי דער איסור חמץ איז נישט נאר באכילה ובהנאה נאר אויך בבל יראה ובל ימצא און ברענגט אויך דעם חיוב ומצוה פון ביעור חמץ,

וואט איז די דיפרענס ביטווין דיס טרי ענינים סאו די רבי סעז איז וואט איז איט? די שייכות פון אכילה ואיסורה מיטן דבר הנאכל איז מיט זיין צורה ווי ער האט א דבר הנאכל שטייט אין א ציור גמור ביז צו זיין ראוי לאכילה און נישט מיט זיין חומר ווי ער איז בפני עצמו מיטן עצם המציאות פון דבר המאכל איף דער איז סאמטינג קאלד א פאטעיטא.

דעט אידער איטס פאר טינגס אר פייוו טינגס אבער דעט וואט איז היר און די רבי אין די פארענטעסיס גיבט א געשמאקן הסבר ביי די וועי וואט איז די איידיע אוו דעט סאמטינג איז אסור באכילה און מותר בהנאה וואס דאס איז איינער פון די ביאורים ווי קען זיין אז א זאך זאל זיין אסור באכילה און מותר בהנאה לכאורה האו קאוד איט בי איף איטס אסור באכילה איט שוד בי אסור בהנאה ולכאורה אויב די זאך האט אין זיך רע און איסור, ווי אזוי מעג מען הנאה האבן פון דעם אסור איסור'דיגע זאך, האו קאוד יו העוו הנאה פון דבר דאס איז אסור, דער רבי איז עקספלעינינג נאר דער ביאור אין דעם איז כנזכר לעיל, איסור אכילה מיינט אז די רע איז נאר אין צורת וחיצוניות הדבר, ווער איז די רע? אין חיצוניות, ווען די טינג איז ארעדי א פיס אוו ברעד אר איטס א פאטעיטע דעט איז קוקט און איז רעדי טו איט, דען דער איז רע אין איט. דאס וואס מאכט עס ראוי לאכילה, דיס איז די איסור, און דעריבער איז עס מותר בהנאה, ווייל אין דעם חומר ועצם הדבר וואס איז שייך צו הנאה איז נישטא קיין רע. ווערי געשמאקע עקספלענעישאן וואטס די דיפרענס ביטווין איסור אכילה און איסור הנאה. אבער אויך הנאה ואיסורה וויבאלד דער פארבונד איז דורך באנוצן זיך מיט דער זאך, וואס דאס איז דווקא ווען עס איז חומר בצורה מסוימת, איז דאס גופא א באווייז אז דאס איז ווי די זאך האט שוין א ציור. איי סעי דעט יו נאט אלאוד טו איט דעט באט יו קאן טעיק איט און סעל איט דעט מינס דעט דער איז סאמטינג דער דען קאמס סאמטינג דעט איטס מאטש דיפער דען דיס ביי חמץ אבער קומט צו נאך א איסור אז ער טאר זיך נישט געפינען אין רשות פון א אידן יו נאט אלאוד טו העוו איט אין יור האוז אפילו אן וועלעכן ס'איז שימוש מיטן חמץ איווען נאט יוזינג איט דזשאסט טו העוו איט אין יור האוז בל יראה ובל ימצא דאס הייסט אז דער איסור האט דורכגענומען דעם חומר ועצם הדבר ווי ער איז אויסגעטון פון איזה צורה שתהיה

די גמרא אין די משנה אין פסחים פרק ב' ס'איז צווישן רבי יודא און חכמים רבי יודא אומר ווי דזשאסט עסטאבלישד דעט חמץ איז סאמטינג דיפרענט דען אלל אדער טינגס נאט אנלי איסור אכילה באט איסור הנאה אלסא ענד א טערד טינג בל יראה בל ימצא נאט אלזא אבי ווי דא בל יראה בל ימצא ס'איז א מחלוקת פון רבי יודא מיט די חכמים רבי יודא מה? יא רבי יודא אומר רבי יודא אומר אין ביעור חמץ אלא שריפה

טראו איט אוט, טראו איט אין די וואטער, דעטס איט, עס איז ענאף. איז דער ראגאטשאווער מסביר דעם טעם הפלוגתא, וואס איז די טעם הפלוגתא? לויט רב יודא דארף מען משבית זיין דעם עצם מציאות פונעם חמץ, יא, די עסענס אוו די חמץ העז טו בי גאן, במילא דארף מען אים פארברענען, ווייל ווען מען איז נאר מפרר וזורה לרוח, בלייבט איבער דער עצם מציאות פון חמץ, אלדאו ווי קענט איט דעט, באט איטס סטיל דער. מה שאין כן די חכמים האלטן אז ס'איז גענוג ווען מען איז מבטל און משבית דעם תואר פון דעם חמץ. יע, וואט איז תואר? עז ווי סעד בעפאר, דער איסור איז ווען יו העוו סאמטינג דעט איטס פוד און יו אר נאט אלאוד טו העוו איט. עז סון עז איי טעיק איט אוט און איי קראמבל איט און איי טראו איט אוט, איטס נאו מאר סאמטינג דעט יו קוד איט. איף יו קענט איט איטס ארעדי קאלד דעט עטס ביטל. מ'נעמט צו די אפשריות אז א מענטש זאל קענען עסן אדער הנאה האבן פון דעם חמץ. רייט? יו טוק אוועי דעט יו קען, וואט איז די איסור? נאט טו איט? סאו איי מעיד איט דעט נאבאדי קוד איט איט ענימאר. און דאס ווערט אויפגעטון אויך ווען מ'איז מפרר וזורה לרוח. ומובן אז דאס גופא, דער שיעור פון השבתה, איז תלוי אויף וויפיל דער איסור חמץ נעמט דורך דעם דבר איסור. סעים טינג עז רב אליעזר און רבי עקיבא העוו אן ארגומענט האו פאר די מכה ווענט איף איט ווענט טרו די טומאה ווענט טרו אין אל פאר עלעמענטס רב אליעזר סעז איטס ענאף רבי עקיבא סעז נאו איט ווענט איווען אין סאו דיפ די טומאה דעט איווען אין די פאטענשעל אלסאו סעים טינג איז היר ומובן אז דאס גופא דער שיעור פון השבתה איז תלוי אויף וויפיל דער איסור חמץ נעמט דורך דעם דבר איסור אויב דער איסור דערגרייכט אויך די עצם מציאות

דאס איז די סברא אוו די חכמים, איז גענוג צו משבית זיין די צורה, די אפשריות פאר אכילה והנאה, איי קוד טעיק אוועי די צורה פון ברעד, נאובאדי קוד איט איט ענימאר, דעטס אנאף, די אפשריות פאר אכילה והנאה און נישט דעם עצם, ווייל אין אים איז נישטא קיין איסור. חכמים סעי דעט דער איז נאו איסור אין די עצם ענין, רב יודא סעז דעט דער איז א איסור, דעטס וויי יו העוו טו בורן איט טיל יו געט ריד אוו איט. ויש לומר נאו ווי אר קאמינג טו קאמפער איט, אר סעי איט פאראלעל,

אז די מכות זענען געווען נאר אין די זאך ווי עס האט שוין דעם ציור פון די אלע די יסודות, איז כשיטת חכמים, הי טינקס לייק די חכמים, וואט די חכמים סעי, מפזר וזורה לרוח עז לאנג עז דער איז נאו מאור די איידיע אוו דעט יו קוד איט איט, איטס ארעדי קראמבלד ענד טראו אוועי איטס ענאף אף מפרר וזורה לרוח, אז מען דארף נישט מבער זיין די מציאות פונעם חמץ ווי עס איז פארבונדן מיטן תואר וצורה פון חמץ, די אפשריות אוו אכילה והנאה העוו טו דו איט, דעטס וויי איי קוד סעי דעט רב יודא. דער חכמים און רב לעזער אר אין די סעים שיטה. און דער דעת רבי עקיבא, וואט איז רבי עקיבא? רבי עקיבא סעז דעט דער פייוו מכות ביקאויז די טומאה טוק טרו איווען די איווען די פאטענשל די כח היולי סעים טינג רב יודא סעז די סעים טינג הי האלדס לייק רב יודא האו קאוד יו געט ריד אוו איט יו העוו טו געט ריד אוו איט דער איז נאו מאר ברעד איטס בורנט אין קאמפליטלי און דער דעת רבי עקיבא וועלכער זאגט אז כל מכה של חמש מכות די מכות זענען אויך געווען אין חומר היולי איז דאס ווייל ער האלט כשיטת רב יודא

די ברעד איז דער, איטס אין די אושען, באט איטס נאט מאר, נאט ענימאר, נאבאדי קוד איט איט. די איידיע אוו בל יראה ובל ימצא איז נאט טו איט. פאר הנאה פארשטייסטו יא? כדי בל יראה זאל פארשטיין פאר בל ימצא. די זעלבע נקודה. אות ה'. בדוגמא צו די צוויי אופנים אין ביאור חמץ בנוגע די עצם מציאות פון חמץ, צו תורה האט גע'אסר'ט די עצם מציאות ווי ס'איז אויסגעטון פון וועלכער ס'איז צורה, אדער נאר די מציאות ווי עס איז פארבונדן מיטן תואר, יעצט, עקארדינג טו חכמים איז איט איטס ענאף, דעט יו העוו טו מעיק איט דעט איט שודנט בי עיבל טו איט, עקארדינג טו רבי עקיבא, עקארדינג טו רבי יודא, איט העז טו בי בורנט קאמפליטלי, ועוד דאס וואס די זאך איז ראוי להנאה, זענען אויך דא צוויי אופנים אין דעם איסור הנאה גופא וואס ווייזט אויך כנל צו די רע איז טיפער ווי דעם תואר הדבר, נאו ווער גאנע פיינד אין הנאה איטסעלף, ווער גאנע פיינד טו אפיניענס עז די רבי איז גאנע ברינג דאון

און א צווייטע מאן דאמר האלט אז דער פסוק ולא יאכל חמץ, ס'הייסט ולא יאכל חמץ איז מרבה, וואס איז מרבה? איט אלסא סעז דעט איטס אסור צו השתמשות פון מאכיל זיין דעם חמץ לכלבי הפקר. אנאדער א טערד מחלוקת אין ירושלמי דעט איז גאנא בי די סעים טינג עז היער, עז ר' אליעזר ר' אליעזר און רבי עקיבא און רבי יהודה וויט די חכמים, ווער דא וויסיעט קען מען זאגן אז אויך די פלוגתא איז פארבונדן מיט דער שאלה אויף וויפיל איז דער איסור חמץ פארבונדן מיט חומר ועצם הדבר,

אר יו גאנע סעל איט און טעיק און ביי יו דעט פוד, דעטס איטס אסור. אבער אויב דער איסור איז שורה אויף עצם הדבר ווי ער האט קיין שייכות נישט צום תואר וציור, איטס א דיפער טינג, די איסור איז אן די עצם חמץ איז דער איסור, דעמאלט איז דער איסור הנאה אן איסור מצד עצמו וואס איז כולל יעדער אופן פון השתמשות, דיס איז די סברא אוו די מאן דאמר דעט סעז איז נאט אלאוד טו גיוו איט א כלב הפקר, אויך אזא וואס איז נישט מביא לידי שום אכילה. ועל פי זה יש לומר, אלסא דרך אגב, אין חצאי ריבוע אין ברעקעטס דער רבי ברינגס דאון די שיטה אוו רבי יוסי הגלילי ווי סעיד אלסא אין די הגדה, רבי יוסי הגלילי אומר כל מכה איז של וואז וואן מכה, דער וואז נאט פאר ענד נאט פייוו, וואט איז היז וואט איז היז סברה? ועל פי זה יש לומר אז דאס וואס רבי יוסי הגלילי זאגט וואס זיין דעה ווערט געבראכט אין מכילתא,

אין תואר הדבר, איטס ווען איטס א פיס אוו ברעד יו נאט אלאוד טו עווער טו איט איט, יו קען העוו הנאה פרום איט, איט דידנט טעיק טרו דיס איסור דעט יו נאט אלאוד טו סעל איט ענד העוו הנאה פרום איט. הו סעז דעט? קליר, רבי יוסי הגלילי, איר, לשיטתו סוי טוועני טו אין גמרא אין פסחים, א גמרא.

עז ווי סי רבי עקיבא ענד רבי אליעזר און רבי עקיבא ענד די חכמים ענד רבי יודא ענד די טו מאן דאמר'ס אין ירושלמי אבאוט אז יו איף יו אלאוט טו גיוו איט טו כלבי הפקר אר נאט דיפענדס האו מאטש איט טוק אווער די ענין די טומאה בענין ווי גאנע סי איט אין די איידיע אויף די פאר גליות וואט העפענד דער ברוב המקומות ווערט גלות מצרים נישט גערעכנט ציווישן די ד' מלכיות וגליות.

ווייז אווער לייק אלל אדער פאר, ולכן לא יוזכר בכללם כי הוא בחינה גדולה מכולם, יו קענט מענשען טוגעדער וויט די פאר, קאוז איטס קאמפליטלי דיפרענט דען די פאר. לאידך אבער זענען דא ערטער, דען ווי פיינד סאם מדרשים, וואו מצרים ווערט יא גערעכנט צווישן און אלס די און אלס די ערשטע פון די ד' מלכיות וגליות, וואטס גאוינג אן הער? וואי דו ווי העוו סאם פיפל סעי דעט איט איז אין די פאר און סאם מדרשים סעי דעט איטס נאט אין די פאר ביקאוז איטס דאבל און איטס הייער און איטס גרעיטער דען דאס. ויש לומר אז אויך די צוויי שיטות זענען פארבונדן מיט דעם חילוק הנל אויף וויפיל האט טומאת מצרים דורכגענומען ארץ מצרים. אנבעליוועבל ווי די רבי'ס די די די די די חידוש דעט די דיפרענט אפיניענס אויף די מדרשים האו פאר די טומאה אויף מצרים אויף מצרים ווענט עז די רבי סעלף דער ביאור בזה גאוינג טו עקספלעין איט וואט איט איז דער טעם וואס מצרים ווערט ברוב המקומות נישט דערמאנט צווישן די ד' מלכיות וגליות איז ווייל די ד' מלכיות וגליות זענען נגד ד' אותיות הוי'

ט אויס אז די ד' גליות זענען נגד די ד' יסודות, און גלות מצרים האט אנגערירט אויך דעם חומר ההיולי. סאו דיס איז עקארדינג טו די מאמר חזל, וויטש שיטה איז איט? עקארדינג טו רב לעזער, די מאמר חזל וואו די מצרים ווערט דערמאנט צווישן די ד' מלכיות, גאנע בי לייק רבי אליעזר איז דאס למאן דאמר אז מצרים איז נגד בחינת חכמה נגד בחינת חכמה און אף על פי חכמה איז די יוד איטס נאט נאט קוצו של יוד און אף על פי אז אויך לויט דער דעה איז מצרים דער שורש פון אלע גליות דיס איז די רוט אויף אל די גליות איז עס אבער א שורש וואס איז כולל די אלע גליות אה

אות ז', דער ענין פון גלות ויציאת מצרים איז אויך דא אין עבודה רוחנית. מצרים איז פון לשון מיצרים וגבולים, די נעם דער אייבישטער געבט מצרים איז מיצרים וגבולים, גלות מצרים מיינט אז די עבודה פון אידן איז מיט א גבול, מדידה והגבלה, און יציאת מצרים איז וואס ער גייט ארויס בעבודתו פון אלע מדידות והגבלות, אויך פון די הגבלות פון נפש אלוקית, קוד בי סאמבאדי איז סערווינג די אייבישטער, די רבי איז גאוינג טו ברינג אס אן עקזעמפל האו קוד בי, הי סערווס די אייבישטער פולי, הי דאווענס, הי לערנס, הי גיבס צדקה, הי דאז עווריטינג, באט עווריטינג איז ביי אים מיט א הגבלה, איווען נפש אלוקית איז סטיל מוגבל. און אין דעם איז די פלוגתא צווישן רב לעזער ורבי עקיבא, היר איז די מחלוקת רב לעזער ורבי עקיבא אין אס, אין איטש אוו עוורי וואן אוו אס אין לייף, ווען דער אייבישטער סענט אס דאון היר טו סערוו די אייבישטער, דיס איז די הוראה דעט ווי גאנע לערן פרום איט, וואטס די מחלוקת רב לעזער ורבי עקיבא, צו די מכות זענען געווען נאר אין די ד' יסודות,

וואס אין רוחניות מיינט עס? וואט איז עס אין רוחניות? איי אנדערסטענד רבי אליעזר רבי עקיבא וואט איט מינס אין די פאר עלעמענטס אין גשמיות. צו עס פאדערט זיך די עבודה פון יציאת מצרים נאר אין די עשר כוחות הנפש דעט ווי העוו, מוחין און מידות, וואס טיילן זיך אין פיר סוגים כנגד ד' אותיות שם הוויה, רייט? י' איז חכמה, ה' איז בינה, ווען ווי קאם טו ו' איז וואוו איז סיקס סיקס מידות און אלזא שאוז אן השפעה און ירידה עז די וואוו איז ביאינג ריטן און די לעסט ה' פון שם הוויה איז מלכות וואט איז די פאר טינגס די רבי איז עקספלעינינג אין דיס א' ב' ג' ד' וואט איט איז סטארטינג פראם די באדעם און גאוינג אפ דעטס די עבודה ווי סטארט פראם די לאוער און ווי גא הייער און הייער א' עבודה בפועל במחשבה דיבור ומעשה וואט איז איט? מלכות, וואט איז מלכות? מלכות איז פה, מלכות ווי סעי ווי סעי אין פתח אליהו עברי פריידי, מלכות פה תורה שבעל פה קרינן לה, פה, בדבר מלך שלטון, האו איז א מלך א מלך? וויט ספיקינג, דער אייבישטער'ס וויט עשרה מאמרות בורא עולם, וויט דיבור, דיבור איז די איידיע אוו אוו אוו מחשבה דיבור ומעשה.

דען די עשר ספירות, אבוויעסלי וואט איטס גאנע בי, די רבי איז גאנע עקספלעין, ווי טאלק אבאוט יחידה שבנפש, איף יחידה שבנפש אלסא נידס א תיקון, אר איט דאזענט ניד א תיקון? רב לעזער סעז איט דאזענט ניד אנלי די פאר טינגס ניד, מוחין און מידות נידס, אר עז ווי סעד, מלכות און מידות און בינה און חכמה, און רבי עקיבא סעז נאו ווי ניד אלסא אין הייער דען די עשר ספירות, עז די רבי איז גאנע עקספלעין איט. רב לעזער האלט אז כל מכה של ארבע מכות, עס דארף זיין די עבודה פון יציאת מצרים אין אלע פיר סוגים פון כוחות הנפש, דעטס ענאף. דעטס דעטס ווער די נפש נידס טו בי ווארקינג וויט ווען יו קאם דאון אין עולם הזה, אין אלע פיר סוגים פון כוחות הנפש, ארויסגיין פון די הגבלות פון יעדן פון זיי, יו האב טו גאו אוט אוו די הגבלות, נאו די רבי איז גאנע עקספלעין וואט איז די הגבלות אין די פאר טינגס, און יו, און רבי אליעזר סעז יו האב טו געט אוט אוו איט, וואט איז די הגבלות, די רבי איז גאנע עקספלעין איט, דער נידעריגסטער אופן, וויר גאנע סטארט אגעין פראם די, פראם די באדעם עז ווי סטארטעד בעפאר, אלף בית גימל דלת, דער נידעריגסטער אופן איז די מדידה והגבלה אין זיין מלחמת היצר, פשוט כפשוטו, טו פייט וויט די יצר הרע, וואס ברענגט אים צו עובר זיין רחמנא לצלן עז ווי סעד בעפאר דעט הי העז טו בי אוט אוו היז הגבלות און פיקס אפ מעשה ובדיבור ומחשבה בפועל הי שודנט העוו עני עני מעשה עני מחשבה און עני דיבור סאמטינג דעט איטס נאט עקארדינג טו תורה על כל פנים אויף איסורים וואס פארלאנגען א מלחמה גדולה ועצומה וכו' דער אלטער רבי סעז אין פרק ל' אין תניא דעט דיס עבודה איז א ווערי הארד עבודה דעט ווי שודנט בי עובר עניטינג אין מחשבה דיבור ומעשה. נאו ווי גאנע גא טו א הייער לעוול, ווען יו פיניש וויט דיס ווער ווי גאוינג, א מער דקות'דיגער אופן אין מצרים איז, אז כאטש ער איז נזהר בתכלית פון עובר זיין א דבר איסור, אפילו א דקדוק קל של דברי סופרים היז ארעדי פיין, היז נאט גאנע דו עני מחשבה עני דיבור עני מעשה, נאט גוד, באט הי סטיל העז א פראבלעם אין די הייער לעוול, איז אבער זיין הנהגה אין ענייני היתר אין אן אופן וואס איז צוגעפאסט צו הנחות העולם, וואט דאז איט מין? עקספלעין וואט איט מינס, ביי יעדע זאך וואס ער טוט, פארנעמט ביי אים אן ארט מה יאמרו הבריות.

וואס אזא הנהגה נעמט זיך דערפון, וויי איז דעט בעד, ביקאוס הי'ז מדוד ומוגבל הי'ז לימיטעד, לויט זיין הרגש פון דער וועלט ארום אים, איז געטינג עפעקטעד פון די ווארלד אראונד הים, און זיינע מידות, אין זיינע מידות הי'ז ביאינג עפעקטעד, וואס פילן און רעכענען זיך מיט דעם ארום, סאו ווי ווענט נאו די הייער לעוועל, ביפאר ווי'ר טאלקינג אבאוט. מחשבה דיבור מעשה דעטס איטס מלכות, נאו ווי טאלקינג ארעדי אבאוט מידות, דעטס איטס די וא"ו אוו שם הוויה, נאו די רבי איז גאנע גאו הייער, אפילו ווען ער גייט שוין ארויס פון די מדידות והגבלות פון דער וועלט ארום אים, הי'ז א גיי דעט איז נאט דואינג עני מחשבה דיבור מעשה נאט גוד, הי'ז א גיי דעט היז מידות אר פיקסט ארעדי, הי'ז א גיי דעט איז נאט געטינג נאט געטינג נתפעל פרום די ווארלד ארעדי, באט דער'ס אנאדער לעוול הייער, אפילו ווען ער גייט שוין ארויס פון די מדידות והגבלות פון דער וועלט ארום זיך, קען ער אבער נאך אלץ בלייבן. צוגעבונדן צו די הגבלות פון זיין אייגענער מציאות. זיין עבודה איז נאר על פי טעם ודעת, נאו ווי קאמינג טו טו בינה, טו מוחין, מיט דער קרירות פון זיין שכל. דיס איז אנאדער לעוועל, דען ווי גאנע קאם טו חכמה, די העכסטע דרגה וואו מען דארף באווארענען די עבודה פון יציאת מצרים, ווער איז די הייעסט לעוועל דעט ווי העוו טו פראטעקט איט און ווארק אן איט, לדעת רבי אליעזר דעט הי סעס דערס אנלי פאר, איז אין דער עבודה פון מסירות נפש, חכמה שבנפש. האו קוד איט בי דער א פראבלעם? איף הי איז אין א לעוול דעט איז ארעדי אל טרי טינגס איז ארעדי פיקסט, וואט איז די חיסרון היער? די רבי איז עקספלעינינג איט, עס איז טאקע ער איז טאקע עובד הוי' למעלה מטעם ודעת, סאו וואט קוד בי ראנג, אבער נאך אלץ מיט א מדידה והגבלה, ענד הי העז טו גאו אוט אוו דיס מדידה והגבלה, ווער דו יו סי מדידה והגבלה? ליסטן טו די סטארי דעט די רבי טעלס, איי הערד איט פרום די רבי הימסעלף, אלסא ביי א פארברענגען, נאט ביי דיס פארברענגען, באט איי הערד איט פרום די רבי. איי טינק די רבי וואס ווערי סמיילינג ווען די רבי סעד די סטארי ווערי אינטרעסטינג על דרך ווי די רבי האט דערציילט די פריערדיגע רבי האט דערציילט וועגן איינעם וואס האט ביים לייענען קרישמע מאריך געווען אין אחד הי סעד שמע ישראל השם אלקינו השם אחד אין אחד איט טוק אים ווערי לאנג איז זיך מתבונן געווען אין אחד און האט שפעטער געזאגט אפטער הי פינישט דאווענינג וואט דיד הי סעי אז די התבוננות האט זיך געצויגן באלד איינע מינוטע

און בו בשעה האט ער געקענט קוקן אויף א זייגער און אויסרעכענען די צייט וואס ער איז געשטאנען אין דער תנועה פון מסירות נפש, דעטס א ווערי אינטרעסטינג טינג, דעט יו קען קאם טו מסירות נפש ענד סטיל בי אין לימיטעישאנס, און דער רבי גיבס אנאדער עקזעמפל אלסא, גיבס אס מאר אנדערסטענדינג, האו קאוד איט בי מסירות נפש ענד בי מוגבל, האו קאוד איט בי מוגבל און מסירות נפש, איים גיווינג אוועי מיי נפש,

וואס דאס באווייזט אז ער איז נאך נישט לגמרי ארויס פון די מדידות והגבלות פון זיין מציאות. נאו, דיס איז רבי אליעזר, הי טעלס אס האו ווי העוו טו סערוו די אייבישטער, ענד פרום האו פאר ווי העוו טו גאו אוט אוו די הגבלות, באט איטס סטיל הגבלות אין די עשר כוחות הנפש, חכמה, בינה, ענד מידות, ענד מלכות, עז ווי דזשאסט עסטאבלישד אלל דיס פאר טינגס, האו קאוד איט בי אין חכמה א פראבלעם? חכמה קאוד בי א פראבלעם, דעט הי'ז סטיל. איינע מינוט הי סעד אחד הי טאט אבאוט מסירות נפש און עווריטינג סעים טיים הי נו האו לאנג איט טעיקס נאו ווי גאנע קאם וואט דאס רבי עקיבא וואנט נאו נאו אות ח אויף דעם טוט אויף רבי עקיבא אז כל מכה של חמש מכות ווי העוו א פיפט טינג דעט ווי העוו טו ווארק אן אווער סעלפס אין דיס ווארלד רבי לעזער איז על שם אלוקי אבי בעזרי ער איז געווען בן הורקנוס און א בן אברהם יצחק ויעקב וואס האט געהאט דעם עזר פון אלוקי אבי הי לוקס עט א איד עז דער אייבישטער איז העלפינג אס עוורי מינוט אוו די דעי, איז העלפינג אס האו טו סערוו די אייבישטער, וואס דערפאר האט זיך ביי אים נישט אפגעלייגט אז עפעס קען אנרירן דעם עצם פון א אידן. איטס אימפאסיבל דעט איט שוד בי דעט הי העז טו פיקס אפ אלל דיס לעוועלס סאו היי, נאו וועי, ווארום אפילו בשעת החטא היתה באמנה אתו, דער אלטער רבי יוזעס דיס טינג דעט אסתר וואס ביי אחשוורוש און מרדכי טאלד הער נאט טו טעל דעט שי איז דזשואיש ווער שי איז קאמינג סאו היתה באמנה אתו דער אלטער רבי יוזעס דעט א איד איבן ווען ער דאס אן עבירה איז היתה באמנה אתו סאו אין יחידה טו סעי אין דיס לעוול די פיפט לעוול טו קאל איט כח היולי כח היחידה אור איטס נאט די איטס נאט די פאר עלעמענטס דעט יו העוו דעט ווי העוו אין אס מוחין און מידות דער רבי רבי לעזער סעז איט קענט קענט בי עפעקטעד מה שאין כן רבי עקיבא וויי רבי עקיבא רבי עקיבא האט געשטאמט פון גרים האט ער גערעדט און באווארנט די וועלכע מען דארף ערשט ברענגען תחת כנפי השכינה. הי לוקט עט דעם, עז סאמבאדי דעט יו העוו טו ברענג אים אין תחת כנפי השכינה. בדקות יותר, אין וואט לעוועל דיד רבי עקיבא לוק דעט די עבודה פון מכפירים יחידתי היר ווי טאלקינג אבאוט די יחידה שבנפש, און ווי עסק די אייבישטער דעט הי שוד סעיוו אס, כפירים איז פון די יונג לייענס, ליטל לייענס, סעיוו מיין יחידה, סאו אי סי דעט יחידה אלסא העז טו בי פיקסד, דיס איז וואט רבי עקיבא סעיס ביקאוז הי וואס א בן גרים, די עבודה צו מתקן זיין איווען דעם עצם הנפש, לוק נאו הערה פארטי פאר, ווערי אינטרעסטינג וואט דער רבי איז ברינגינג דאון, ווערי רעלעווענט טו העלפ אס אוט טו אנדערסטענד וואט איט איז, להעיר מהידוע בענין מאמר רבי יוחנן בן זכאי, די גמרא אין ברכות סעז ווען איט קאמס די טיים רבי יוחנן בן זכאי שוד פעס אוועי, סאו הי וואס קרייאינג, דעי עסק רבי יוחנן, יו אר קרייאינג?

און דעטס וואט רבי עקיבא סעז דעט איבן דער ווי נידעד טו בי פיקסט אבער מצד דעם גופא נאו עפטער אל רבי עקיבא סעז דעט ווי ניד איט די רבי סעז רבי עקיבא גיווס איט א ליטל א ליטל מאר פוש טו די גאולה אבער מצד דעם גופא קומט ארויס אן עילוי אין צווייטן קצה אז דווקא דורך דעם דורך דעם ווערט די יציאת מצרים אויך פון דער דרגה דעט איבן אין יחידה שבנפש ווי גאוינג אוט אוו אלל די הגבלות דעט דער איז, מען גייט ארויס פון די מדידות והגבלות וואס קענען זיין אויך אויף עצם הנפש דורך אדא אדא ז עפן דורך דערלאנגען אין דעם עצם פון נפש אלוקית וואס האט נישט קיינע הגבלות יו גאו אוט עווריטינג יו אבאוו ענד עווריטינג פראם אלל הגבלות דעט דער איז און דאס ברענגט צו יציאת מצרים אין אלע דרגות.

די יחידה שבנפש איז נאט ביאינג עפעקטעד פרום עבירות, נאט ביאינג פרום נאטינג, איטס סאטש א לעוועל, איטס יורס, באט איטס אין א לעוועל דעט איטס הייער פרום פרום קאמינג דאון, נפש רוח נשמה קאוד קאם דאון און דיס דאזענט קאם דאון. און דאס ברענגט צו יציאת מצרים אין אלע דרגות עקארדינג טו רבי עקיבא, ועד גמירא, פינישינג אפ וויט די יציאת מצרים, סאו יציאת מצרים פון מצרים דגלות זה האחרון בגשמיות, כימי, סאו איף יו דו דיס איטס גאנע ברענג אס טו גא אוט אוו גלות מצרים בגשמיות, כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.